דער אלטער רבי הייבט אן, יגלה לן טעמי, דער אלטער רבי ברענגט דעם שטייט אין די וואס מען זאגט אסדר לסעודתא, דאס איז א ס'איז געווען א פיוט פון די אריזל, דארטן שטייט יגלה לן טעמי דבתריסר נהמי דאינון את בשמיה כפילא וקלישא, דארטן שטייט אז מען בעט ביים אייבערשטן ער זאל אונז מגלה זיין, מגלה זיין דעם טעם פון די י ב פון די י ב לחמים, די לחם הפנים, וואס ווייסן דאס וואס מיר ווייסן היינט איז דאס וואס איז דאינון את בשמיה, אז די י ב י ב הלחמים זענען די לחם הפנים זענען כנגד שם הוויה, און. און די התגלות פון שם הוויה וואס איז דא דורך די י ב לחמים איז דאך דורך דער אות ה' פון שם הוויה דעם לעצטן דעם לעצטן באלד ער וועט עס מסביר זיין דאינון את בשמיה כפילא וקלישא וואס מיר ווייסן היינט פון פון די י ב לחמים איז אז דאס איז א אות פון זיין פון דעם אייבערשטנ'ס שם א אות כפול און א אות קלוש און מיר בעטן דעם אייבערשטן אז דאס דאס איז וואס מיר וויסן היינט פון דעם פון די פון די סוד פון י ב הל פון די פון די י ב לחמים דאס איז דאס דאס וואס דאס איז את בשמיה כפילא וקלישא א אות כפול מיט א אות קלוש מיר בעטן ביים אייבערשטן אבער מיר ווילן הערן מיר ווילן וויסן מער יגלה לן טעמי נאך טיפער דערפון פון דער אות פון דער אות בשמי. זאגט ער אזוי, איז פריער דער אלטער רבי מסביר וואס איז דאס דער אות כפול? הנה מילוי ה' היא בה' אחרת. יעדער אנדערע אין שם הוויה רעדט מען, י ב הל י ב לחמים די לחם הפנים זענען כנגד שם הוויה, ס'איז א י ב איז דאס דריי מאל שם הוויה, דריי הוויות שטייט. איז דער אות את בשמיה כ דער את בשמיה. ס'איז דריי הוויות, ס'איז דא אות ס'איז דריי. צוועלף.

איצטערט די התגלות פון שם הוויה איז דאס דורך דער אות ה', דער לעצטער אות פון שם הוויה, דורך דעם קומט אן דער שם הוויה צו אונז, און דער אות ה' איז א אות כפול, אות ה' איז א אות כפול, ווייל אלע אנדערע אותיות איז דאס דער מילוי, יעדער אות האט דאך א מילוי זיינער, דער יוד איז דער אות האות האות המילוי, ווען מען שרייבט אויס דעם יוד איז דאס יוד ו' ד', על דרך זה ווי מ'זאגט אויס דעם יוד, דאס איז יוד וואו דלת, ה' איז קען זיין איז דא אפאר אופנים פון דער מילוי פון דער אות, אמאל קען עס זיין ה' אלף, און אמאל קען עס זיין ה' ה', איז דאס א אות כפולה, דער מילוי פון דער ה' איז נאך א ה'. דאס איז מילוי ה'. מילוי ה' בה' אחרת. והיא בחינת אות כפולה. כנודע מענין מערת מכפלה, אז דער אות ה', מערת מכפלה ה', איז אז דער אות ה' איז א אות כפולה. ה' איז מכפלה. אמאל זאגט מען אז ה' איז א מכפלה ווייל ס'איז דא צוויי אותיות ה' אין שם הוויה. אבער איז דער אלטער רבי מבאר דא, דאס איז אות ה' איז אות כפולה ווייל דער ה' אליין, דער מילוי פון דער ה', דער אויסזאגן פון דער ה' איז מיט נאך א ה', ה' ה'. שהיא ה' אחרונה דשם בן. איז דער אלטער רבי מבאר אז דאס וואס ער זאגט דא די יו"ד דא די ש ה שם ה' דער אות ה' הכפולה פון די לחם הפנים איז דאס דער לעצטער ה' פון דער שם הוויה ווי דער שם הוויה איז איז שם בן. דאס איז ס'איז דא אין קבלה איז דא שם בן, שם אב, שם סג, דאס איז אלעס פארשידענע צירופים פון שם הוויה. ווען שם הוויה איז אין דער מילוי פון י ק ו ק אין א מילוי פון ה' מיט נאך א ה', יעמאלט איז דאס שם בן. ס'איז ס'דא אפאר אופנים אין מילוי פון שם הוויה ס'דא י' איז א, י' ו' ד', דערנאך קען זיין אמאל ה', ה' א', וואס יעמאלט קומט אויס דער חשבון פון די אותיות אן אנדער חשבון, נישט שם בן. בשעת אבער דער אות שם הוויה איז י' מיט דער מילוי פון י' ו' ד', יעמאלט איז צוואנציג, די י' איז צוואנציג, ה' ה' איז צען, ו' א' ו' איז איז איז דרייצען קומט אויס, איז מיט דערנאך מיט א אות ה' איז נאך צען, איך מיין אז דער ו' איז נאר ו' ו' נישט מיט א א', יעמאלט יעמאלט קומט אויס צוויי און פופציג, נישט ו' א' ו', איך האב געמאכט א טעות, ו' ו'.

אבער דער אות ה' פון שם בן איז א אות ה' מיט דער מילוי פון א ה'. צום סוף מאמר וועט דער רבי מבאר זיין פונקט וואס מען מיינט דא. די ערשטע זאך איז אבער אזוי, והענין יובן בהקדם להבין ענין האכילה, דער אמת איז אזוי, דער י ב הלחם פון שבת, דער לחם הפנים, און בכלל שטייט אז דער ס'דא מצוות פון סעודת שבת, עסן אויף שבת, לענגו, לענגו באכילה ושתיה.

לחם משנה. על פי קבלה אבער איז דא א ענין מען זאל האבן צוועלף לחמים. איז די צוועלף לחמים איז דאס נישט סתם א ענין בפני עצמו פון י ב לחם, נאר דאס איז אין דעם אין דער סוד פון י ב לחמים גיט זיך ארויס דער תוכן פון דער גאנצער מושג פון סעודת שבת, ווייל דער עיקר פון סעודת שבת איז דאך די ברויט וואס מען עסט, און על פי קבלה וויפיל וויפיל ברויט, וויפיל לחם, וויפיל פת דארף זיין? י ב לחמים. און יגלה לן טעמי דבתריסר נהמי איז מגלה זיין דעם טעם פון דער גאנצער ענין פון סעודת הלחם דשבת, פון סעודת שבת בכלל. לחם איז דער עיקר הסעודה. יגלה לן טעמי נישט נאר אין דער תריסר נהמי, יגלה דורך דער תריסר נהמי, מיט דעם האט מען דעם יגלה לן טעמי פון דער גאנצער ענין פון סעודה פון עסן אויף שבת. און דער טעם פון עסן אויף שבת איז דא ווי מיר ווייסן דאס היינט,

עסן אויף שבת, נאר צו פארשטיין וואס איז דער ענין מיוחד פון עסן אויף שבת, פריער דארף מען פארשטיין וואס איז דער גאנצער מושג פון עסן בכלל. דאס הייבט ער אן, והענין יובן בהקדם להבין ענין האכילה, כי הנה עיקר האכילה להיות כי מן המאכל נעשה חלב ודם, איז בשעת א מענטש עסט, איז פון דער עסן ווערט חלב ודם, דאס ווערט זיין פלייש מיט זיין בלוט, והדם הוא הנפש, דורך דער דם, בשעת א מענטש האט בלוט, קען דער נפש וחיות, קען דער נפש, קען א מענטש לעבן, כפשוטו. וחיות האדם שמקבל הכבד הדם, ווי ארבעט עס, דער כבד איז מקבל דער דם פון דער מאכל, און דער כבד נעמט דער דם פון דער מאכל און שיקט עס אפ ושולח ללב ולמח, דתלת שליטין אינון, די דריי איברים, דער כבד, מיט דער לב, מיט דער מח, דורך דעם ווערט געלעבט דעם גאנצן גוף, דעם גאנצן מענטשן. דער כבד איז דער וואס נעמט דער בלוט, מאכט פון דער עסן די בלוט, שיקט די בלוט צום הארצן, דערנאך קומט עס אן צום קאפ. וואס איז די, דאס איז די מושג פון עסן על פי פשטות, עסן על פי פשטות איז, איז א מענטש בכדי צו לעבן דארף האבן בלוט, ווי קריגט ער בלוט? דורך די עסן, בשעת ער עסט ווערט פון דער עסן חלב ודם, און דער דם ווערט אפגעשיקט צום הארצן און צום קאפ, ווער מאכט פון די עסן בלוט? דער כבד. ועל ידי זה מתעלה המאכל שנעשה ממנו לב ומח האדם, דורך דעם ווערט דער מאכל, ווערט דער, ווערט דער, ווערט דער עסן אויפגעהויבן, פריער איז דאס געווען א שטיק עסן, לאמיר זאגן עס איז געווען א שטיקל בהמה, עס איז געווען א שטיקל אקס, בשעת א מענטש עסט עס, ווערט עס זיין בלוט, ווערט עס בלוט פון זיין הארצן און פון זיין קאפ, וואס ווערט יעמאלט ועל ידי זה מתחזק ליבו ומוחו בעבודת השם, ועבודת השם שבליבו בהתלהבות כרשפי אש, שנעשה בכח האכילה שבלא אכילה ימות חלש, אן דעם וואס א מענטש עסט וואלט זיין הארץ געווען שוואך, וואלט ער נישט געהאט קיין, וואלט ער נישט געקענט דאווענען, וואלט ער נישט געקענט, וואלט ער נישט געקענט דינען דעם אייבערשטן מיט זיין הארץ, מיט התלהבות כרשפי אש, איז דער שטארקייט, דער התלהבות כרשפי אש, נעמט זיך דערפון וואס ער האט כח, דורך דעם וואס ער עסט, איז דער עסן אליין ווערט, ווערט, ווערט דער הארץ פון א אידן. וואס איז דער הארץ פון א אידן? אהבה כרשפי אש, ווערט דער עסן א כח, אן ענערגיע אין דער אהבה. ווערט דער עסן אהבה, וגם מוחו נעשה חזק להתבונן בגדולת השם, דורך דעם וואס א מענטש עסט ווערט די קאפ שטארקער, האט די קאפ כח בכדי צו מתבונן זיין זיך מיט גדולת השם. וזהו ענין בירור שמן המאכל נעשה אדם, דאס איז דער פשט, דאס איז דער מושג פון עסן, עסן איז אויף צו מעלה זיין די גשמיות'דיגע זאכן וואס איז דא אין וועלט, אז זיי זאלן דערהויבן ווערן און ווערן א חלק פון דער מענטשן, פון א שטיקל פלייש זאל ווערן אהבת השם, פון א שטיקל פון א שטיקל צמח פון א שטיקל פון א שטיקל ברויט זאל ווערן א קאפ וואס איז מתבונן אין גדלות השם ווייל דער ענערגיע וואס דער קאפ האט אויף צו אריין טראכטן זיך אויף צו מתבונן זיין קומט דאס אין דעם עסן און בשעת דער עסן ווערט א חלק פון קאפ פון מענטשן ווערט עס ווערט עס ווערט עס אויפגעהויבן אבער דער גאנצער ענין פון בירור שמן המאכל נעשה אדם אך כל זה בימות החול אבל בשבת בורר אסור שבת איז די עבירה פון בורר אסור וויל דער אלטער רבי טייטשן אז על פי פנימיות מיינט דאס אז שבת איז דער עבודה פון בירור אויף צו איבערמאכן די גשמיות עס זאל ווערן רוחניות דאס איז אסור אויף שבת. וואס איז דער עסן אויף שבת? אלא אכילה היא יותר עליונה בבחינת המשכה מלמעלה וקראת לשבת עונג אז תתענג על הוי' שבת איז דער עסן נישט בכדי צו מעלה זיין דער עסן נאר בכדי צו ממשיך זיין א העכערע אור אלוקי דאס זאגט דער אלטער רבי די נקודה וואס ער גייט שפעטער מבאר זיין בפרטיות, דאס זאגט ער די נקודה אז דער עסן פון פון א וואכעדיגן טאג איז אויף צו אויפהייבן די עסן, דער עסן איז אן דעם אן דעם עסן פון א איד איז דאס א שטיקל עסן ס'איז גארנישט ס'האט אין זיך נישט האט נישט אין זיך קיין תוכן אלוקי, בשעת א מענטש עסט עס ווערט ער דורך דעם אן עבד השם, ווערט דער מאכל אויפגעהויבן און ווערט א חלק פון זיין עבודת השם, דאס איז אין א מיטוואך דאס איז אין א נארמאלן טאג. יום חול, שבת איז דער עבודה נישט אויף צו טון מיט עניני עולם אויף זיי אויפהייבן, דאס איז דער בורר אסור, בורר הייסט אויף צו טון מיט ענינים פון וועלט און זיי איבערמאכן, דאס איז אסור אויף שבת, שבת איז א איד העכער פון צו טון מיט וועלט, וואס איז דער וואס איז דער עסן שבת, איז לכאורה וואלט א איד געדארפט זיך זעצן און לערנען און דאווענען שבת האט נישט בכלל נישט קיין שייכות מיט מיט מיט מיט ענינים פון וועלט, מיט אויפהייבן ענינים פון וועלט, נאר וואדען שבת איז דער עסן אויף צו ממשיך זיין א העכערע אור אלוקי, דאס איז די נקודה וואס מיר וואס די אלטער רבי זאגט. בהמשך איז דער איז דער איצטערט איז איז איז איז ער דאס מבאר בפרטיות. וואס איז דער עסן פון ימי חול און וואס איז דער עסן פון שבת. וואס איז דער משמעות אין דערויף וואס א מענטש איז מברר מאכלים בימי החול און וואס טוט זיך אויף שבת. זאגט ער אזוי, כי הנה כי הנה הייבט זיך אן א ביאור בפרטיות, כי הנה כתיב אחור וקדם צרתני. שטייט בנוגע צום מענטשן אז ער איז סיי אחור און סיי קדם. ער איז סיי ער איז באשאפן געווארן דעם לעצטן פון מעשה בראשית, דאס ווייזט אז דער מענטש מצד אחד איז נידריגער פון גאנץ מעשה בראשית, די גאנצע וועלט איז העכער פאר דער מענטש, דאס איז אחור, אחור למעשה בראשית, ער איז דער לעצטער, ער איז דער נידריגסטער פון דער גאנצער וועלט, מצד שני שטייט וקדם אז ער איז דער העכסטער פון דער גאנצער וועלט. וואס מיינט דאס? שהמאכל כמו שהוא למטה, בירידתו בשבירת הכלים, הנה אדם בבחינת קדם. שהמאכל הוא מתברר על ידי האדם, אבל בשורשו למעלה הוא מעולם התוהו, לפני מלך מלך לבני ישראל, אפשר וועט מען מבאר זיין אביסל וואס די אלטע רבי זאגט דא, פריער וועט מען מבאר זיין אביסל דער מושג פון פון עולם התוהו מיט שבירת הכלים, ווייל דאס איז די נקודה וואס די אלטע רבי וואס וואס נוגע צו דעם ענין, דעם גאנצן ענין וואס א מענטש דארף אנקומען בכדי צו לעבן צו עסן, איז שטייט שטייט אין ס'איז געווען א עולם התוהו, ס'איז דא עולם התוהו מיט עולם התיקון,

ס'דא א מענטש וואס האט אין זיך עפעס א א ידיעה, א זייער א טייערע ידיעה, א חשוב'ע ידיעה, ער האט למשל א טיפן פארשטאנד אין גמרא, גאר א טיפן פארשטאנד אין גמרא, דערנאך איז דא איינער וואס ער א תלמיד וואס ער האט נישט דעם פארשטאנד, ער האט גאר א שטחיות'דיגע הבנה אין די גמרא, ער זעט נישט די טייערקייט צו די טיפקייט פון די סברה פון די גמרא, און דער רב איז איינער וואס האט עפעס א ספעציעלער קוק אויף די גמרא, אן אנדער סארט קוק, א טיפער קוק אויף די גמרא, א טיפער הבנה, און דער תלמיד האט א האט א שטחיות'דיגער הבנה. ער דערזעט נישט דער עומק ההבנה פון די גמרא. אין דעם אליין, מיט דעם ווערט זיך ווערט נישט קיין רב און תלמיד. א רב ווערט בשעת איינער וויל איבערגעבען דער טייערע זאך וואס ער האט וויל ער איבערגעבען צו א צווייטען. בשעת ער אליין האט א טיפערע א טיפע הבנה אין לערנען, ער האט עפעס א ידיעה חשובה, אבער ער פילט נישט דעם דעם דעם דעם דעם משיכה אויף צו דאס איבערגעבען צו אים, איז ער נישט קיין רב. א רב ווערט בשעת ער וויל איבערגעבען זיין ידיעה חשובה איבערגעבען דאס צו א צווייטען. דאס איז דער מושג פון א רב. א תלמיד אויך די זעלבע זאך בנוגע צו א מקבל, א מענטש וואס האט נישט קיין ידיעה עמוקה אין גמרא, אבער ער איז צופרידן מיט זיינע ידיעות, ער זוכט נישט מער, ער זוכט נישט הערן עפעס טיפער, ער איז צופרידן מיט דעם וואס ער ווייס, אים נישט נוגע הערן מער, מיט דעם איז, דאס איז נישט קיין מקבל. א מקבל הייסט ווען א מענטש פילט, ווען א מענטש קומט צו א דערהערער אז אים פעלט, דאס ווי ער פארשטייט איז נישט גענוג, עס מוז זיין עפעס מער ווי ער פארשטייט, מיט דעם ווערט ער א מקבל. און א מקבל פון דער רב איז בשעת ער איז מחליט אז דער רב האט דער ידיעה חשובה וואס פון אים וועל איך קריגן יעמאלט ווערט ער יעמאלט ווערט ער זיין רב מיט זיין תלמיד איז דער רב הייסט בשעת דער רב האט אין זיך א ידיעה חשובה א ידיעה א טייערע ידיעה א זאך וואס איז נוגע צו וויסן און ער האלט אז יענער דארף עס אויך וויסן ער האלט אז דער תלמיד דארף עס וויסן און א תלמיד איז אימיצער וואס פילט אז ווי איך בין בין איך ווייניג מיין קאפ אליין, איך וויל לערנען אליין לערנען נוצן מיינע כשרונות וועט עס זיין ווייניג, איך דארף הערן ווי יענער ווי יענער'ס קאפ פארשטייט, איך דארף הערן פון אים א הסברה, איך דארף זיך אויפהייבן, איך דארף מקבל זיין פון אים, מיט דעם ווערט מען א מקבל. דאס איז דער מושג פון הרב דער רבי זאגט אורות וכלים, ס'דא דאס וואס אלוקות

וואס איז דער מושג פון כלים? כלים איז, עס איז דא א מציאות, דער מציאות איז נישט אלוקות, דער מציאות איז א ענין בפני עצמו, ענין פון חסד, ענין פון גבורה, עניינים, עניינים, מציאות'ן, מציאות פון חסד, מציאות פון גבורה, אבער דער מציאות פילט אז דער אמת איז נישט אין אים אליין, ער וויל ווערן א מקבל צו עפעס העכער פאר אים, ער ער פילט אז אז אין זיין מציאות ליגט נישט דער אמת, אין זיין מציאות איז נישט גענוג. ער וויל, ער פארשטייט און ער ווייס אז ס'איז דא טיפער פאר אים, ס'איז דא העכער פאר אים, און ער זוכט, ער זוכט, ער זוכט צו צו מקבל זיין פון א משפיע. און בשעת א נברא צי א מציאות פילט אז אלוקות איז דער אמת, און און דאס וויל ער, און ער ווייס אז ער אליין האט עס נישט אין זיך, און אויף וויפיל ער וועט זיך אויסעדלען, אויף וויפיל ער וועט זיך ער וועט זיך אויסארבעטן און נוצן זיין אייגענער קאפ, וועט ער נישט קענען אנקומען צו דער אמת כמו שהיא. וויל ער ווערן א מקבל פון אור, ער וויל מקבל זיין אז אלוקות זאל נתגלה ווערן צו אים, מיט דעם, דאס איז דער מושג פון אורות וכלים, א כלי איז א מציאות, א מציאות פון חכמה, א מציאות פון חסד, א מציאות, א זאך, לאמיר דאס אנרופן אפילו א וועלט, א נברא, א נברא ווי מיר ווייסן, דער וועלט איז נישט קיין כלי, איז נישט קיין כלי, יעדער זאך אין וועלט איז צופרידן מיט מיט וואס ער איז, א טיש איז צופרידן מיט דעם וואס ער איז א טיש, דאס איז נישט, דאס איז א מציאות פון א נברא, ס'איז א יש, א כלי הייסט א מציאות, ס'איז חכמה, ס'איז חסד, ס'איז גבורה, ס'איז א זאך, יעדער כלי האט זיך זיין זיין זיין פערזענליכקייט לאמיר זאגן, זיין זיין ציור וואס ער איז, זיין כאראקטער וואס ער איז, חכמה איז א מורא'דיגער ענין און גבורה איז א גרעסער ענין, יעדער זאך האט זיך זיין ציור. ווען ווערט א כלי הייסט בשעת ער ער וויל ער איז נישט צופרידען מיט וואס ער איז, ער וויל נעמען פון עפעס העכער, ער איז זיך מאכן פלאץ זיך זיך מסלק זיין אויף א זייט און הערן דער אמת פון א אור וואס איז העכער פאר אים און דאס מקבל זיין.

פון א גילוי אלוקי אין א מציאות, צוויי אופנים אין דעם, וואס מיינט דאס? אין יעדער מאל וואס ס'איז דא א משפיע מיט א מקבל, ס'איז דא א רב מיט א תלמיד, איז אלעמאל דא א פראבלעם, דער פראבלעם איז אז דער רב, א אמת'ער רב, איז אסאך העכער פון דער מקבל, ער האט א, ער האט, לאמיר זאגן אין אונזערע מושגים, דער רב האט א א בעסערע קאפ, א בעסערע פארשטאנד, ס'האט א ברייטערע הארץ, ער האט אן אנדער קוק בכלל, דער תלמיד איז קליינער פאר אים. און דער אמת'ער מושג פון א רב ותלמיד וואס שטייט אין חסידות אז דער תלמיד אויף וויפיל ער וועט הארעווען וועט קיינמאל נישט צוקומען צו דער רב'ס, צו דער רב'ס קוק, ווייל דער רב איז אינגאנצן אן אנדער, אן אנדער, אן אנדער, אנדערע כלים, אנדערע חושים, מיט אנדערע כשרונות, ער האט לכתחילה א טיפערן קוק. איז וויפיל דער תלמיד וועט הארעווען, דער תלמיד איז בעצם א תלמיד, ער איז נידריגער פאר דער רב. איז דער תלמיד האט אין זיך זיינע כלים, מיט זיינע חושים, מיט זיינע כשרונות, וואס זענען נידריגער פאר דער רב. דערנאך איז דא דער רב וואס ער איז העכער פאר דער תלמיד.

וואס וואס מאכט דער תלמיד פאר א תלמיד? פאר דעם וואס מאכט דער רב פאר א רב? ווייל ער וויל איבערגעבן דעם ענין. ער איז נישט צופרידן מיט דעם וואס ער אליין ווייס עס, ער וויל איבערגעבן דעם ענין. ער וויל אז דער ענין זאל נתגלה ווערן. און מצד אחד מאנט זיך עפעס צוויי תנועות הפכיים ביי דער רב, מצד אחד פארוואס וויל ער אויסלערנען דעם תלמיד? פארוואס גיבט ער? פארוואס רעדט ער? ווייל ער האלט אז דער ענין איז זייער א טייערע זאך און דער תלמיד דארף עס וויסן. איז ביי אים דער ענין זייער טייער, און ביז עס איז אזוי טייער אז ער האלט אז יעדער דער תלמיד דארף עס וויסן, ער דארף עס איבערגעבן, און בה בה בשעה מאנט זיך ביי אים אז ער דארף ער זאל דארפן מצמצם זיין דער ענין, ער דארף וויסן זיין אז אויב ער וועט עס איבערגעבן דער ענין כמות שהיא, איז זייער שווער פאר א מענטש וואס ער דערפילט דער טייערקייט פון א זאך, מצד שני. טאר ער נישט טאר ער נישט טאר ער נישט גלייך זאגען יענעם די טייערקייט פון די זאך ווייל יענער וועט עס נישט מקבל זיין ער דארף עס באהאלטען און געבען מיט צמצומים און ער דארף עס איבער געבען אין פשוטע אותיות און ער וויל שרייען צו דער תלמיד ס'איז אזא טייערע זאך אבער ער קען דאס נישט טאן ווייל דער תלמיד וועט עס יעמאלט נישט מקבל זיין און מצד אחד דער רב האט גאר א טייערע זאך אבער דער תלמיד האלט דאך נישט ביי א מדריגה אז ער וועט קענען אז ער וועט קענען פילן דעם יוקר פון דער זאך לאמיר זאגען ווי דער רמב"ם זאגט אין לגבי שלא לשמה אז דער אמת'ער וועג פון עבודת השם איז אז מען זאל עושה את האמת מפני שהוא אמת, א איד דארף דינען דעם אייבערשטן ווייל דאס איז דער אמת. דער רמב"ם זאגט אבער אז מען גייט מחנך זיין קינדער קען מען זיי נישט זאגן הער זיך איין דאס איז דער אמת, מען דארף לערנען תורה ווייל עס איז נישטא העכער דערפון, דאס איז דער אמת. זיי פארשטייען דאס נישט, דארף מען זיי געבן א צוקער'לע, מען דארף זיי געבן עפעס א דברים טובים לפי ערכם, און זאגן אז דו וועסט לערנען גמרא וועל איך דיר געבן א קענדי. וואס לערנען חומש וועל איך דיר געבען א פרייז, איר פארשטייט פאר א איד וואס איז מרגיש דער טייערקייט פון א גמרא, ער דאס איז דער אמת מעבודת השם, אז ער דארף זאגען זיין אינגעל און מחנך זיין, זאלסט דאווענען, זאלסט דאווענען אין די פרי, אריין קוקען אין סידור און דאווענען, ווייל איך וועל דיר געבען א צוקערקע. ווי קען ער זאגען אזא זאך, ווי קען ער נעמען אזא טייערע גמרא, אזא טייערע עבודת השם, און עס אזוי מאכען אזוי ביליג, זאלסט לערנען ווייל איך וועל דיר געבען א צוקערקע, ער קען דאס נישט טון, פארוואס וויל ער מחנך זיין זיין קינד? ווייל ער וויל אז זיין קינד זאל אויך האבן, זאל אויך לערנען תורה און דאווענען, ער וויל אז זיין קינד זאל האבן א געשמאק אין דאווענען און לערנען, און דערפאר טוט ער דאס, אבער וואס, בכדי אז דער קינד זאל האבן א געשמאק, וואס דארף ער אים זאגן אז זאלסט לערנען מיט ווייל איך וועל דיר געבן אייזקרים? ווי קען ער עס טון? און באמת ביי יעדע רב איז דא דער. דער מלחמה אזוי צו זאגן. מצד אחד פארוואס פארוואס וויל דער רב משפיע זיין? פארוואס וויל ער איבערגעבן צו א תלמיד? ווייל ער האלט אז דער ענין איז גאר א טייערע זאך, איך אליין זאל דאס וויסן? רב חיים וואלט געהאלטן אז זיין דרך הלימוד איז נישט א דרך לימוד וואס אלע דארפן לערנען, ס'איז מיין דרך הלימוד, אלע דארפן לערנען אזוי די רמב"ם, וואלט ער נישט געגעבן שיעורים, וואלט ער נישט גערעדט, וואלט ער נישט אזויפיל געהארעוועט אויף שרייבן א ספר און אויף איבערגעבן און אויף רעדן צו תלמידים. פארוואס איז ער געווארן א רב? פארוואס איז ער געווארן א משפיע? ווייל ער האלט אז דאס וואס ער ווייס, עס איז זייער נוגע צו וויסן, און דאס, עס איז זייער, עס איז א ידיעה חשובה מאוד, וויל ער דאס איבערגעבן. מצד שני, דער תלמיד ווייס דאך נישט די טייערקייט פון דעם. דער תלמיד האט דאך נישט זיין, זיין, זיינע אויגן, זיין קוק. קען ער אים נישט, קען ער, דער תלמיד וועט נישט, וועט, וועט נישט גלייך קענען פארשטיין אז עס איז זייער א טייערע זאך. עס וועט זיין נעמען אסאך צייט ביז דער תלמיד וועט דערהערן אז עס איז א טייערע, א טייערע חשוב'ע ידיעה. דארף דער רב זיך שטארק מצמצם זיין אויף צו איבערגעבן צום תלמיד. עס איז אן עבודה גדולה. א רב איז אן עבודה גדולה, לאידך איז בנוגע צום תלמיד איז זיכער די עבודה גדולה, ווייל דער תלמיד אליין אויך האט אין זיך זיינע חושים מיט זיינע כשרונות וואס איז אינגאנצן וואס ווייט פון די רב, ווי ווערט ער א תלמיד אז ער דערהערט אז איך בין נידעריג און איך דארף זיך אויפהייבן, איך דארף ווערן א מקבל, איך דארף נעמען, ער דארף, איך דארף נעמען פון אים. בכדי אז א מענטש זאל ווערן א תלמיד פון א רב דארף ער פארשטיין אז מיין וועג פון לערנען איז נישט דער ריכטיגער וועג, איך דארף גיין צו צו א רב צו איינער וואס האט צו א רב חיים איך דארף פון אים הערן ווי צו לערנען איך דארף ער מכיר זיין אז דאס ווי ער לערנט איז נאך נישט גוט ס'פעלט נאך ס'איז נאך נידעריג און ער דארף און ער איז גרייט זיך אויפהייבען הערן ווי רב חיים לערנט איז דאס אויכעט מאנט זיך צוויי קצוות ווייל מצד אחד סוף כל סוף ס'נישט גענוג רב חיים קען לערנען דער רב קען לערנען אבער ער דארף נתחנך ווערן ער דארף דאך אנהייבען לערנען דארף ער אריינברענגען די ידיעות וואס דער רב גיבט צו אים צו זיינע חושים. צו זיינע כשרונות, מצד שני פארוואס וויל ער הערן פון דער רב? ווייל ער פילט אז ער איז נידעריג, און ער וויל אוועקגיין פון זיינע חושים. יעדער תלמיד אויך האט דא א ניגוד פון צוויי תנועות, פארוואס וויל ער ווערן א מקבל? פארוואס וויל ער ווערן א תלמיד? ווייל ער איז נישט צופרידן ווי ער פארשטייט, ער איז נישט צופרידן מיט זיינע כשרונות, ער איז נישט צופרידן מיט זיין קאפ, ער וויל ער וויל גיין צו הערן פון א רב. אבער מצד שני ער וועט פארגעסן וועגן זיך, וועט ער קיינמאל נישט נתחנך ווערן, ער דארף דאך אריינברענגן וואס דער רב לערנט אים אויס, אז ער זאל דאס אנהייבן פארשטיין. איז דיז גאנצע זאך איז איז איז קען אמאל זיין דערפאר קען אמאל זיין צוויי אופנים ווען א רב מיט א תלמיד ס'דא אמאל וואס דער תלמיד שטייט אין א מורא'דיגע השתוקקות ער דערהערט זייער שטארק ווי נידעריג ער איז און ווי קליין זיינע כלים זיינען און ער דערהערט זייער שטארק די טייערקייט און גרויסקייט פון דער רב ער דערהערט אזא מורא'דיגע דרך הלימוד פון דער רב און ער וויל אינגאנצן אוועקלויפן פון ווי ער פארשטייט. ער וויל אינגאנצן אוועקלויפן פון זיין קאפ, און אינגאנצן ער וויל, ער זעט אזוי די טייערקייט פון דער רב, די מורא'דיג, די מורא'דיגע דרך הלימוד וואס יענער האט, אז ער וויל אינגאנצן אוועקלויפן פון זיך. אזא תלמיד וועט, וועט, וועט נישט אויסארבעטן. ווייל בכדי אז ער זאל אויפגעהויבן ווערן, אז דער ענין זאל אנקומען אז ער זאל פארשטיין, טאר ער נישט פארגעסן ווער ער איז. ער איז דאך, ער איז דאך ווער ער איז. ער וועט שטיין מיט א השתוקקות גדולה צו דער רב, וועט דער ענין זיין צו הויך פאר אים. ובכדי אז דער תלמיד זאל זיין א אמת'ער תלמיד, דארף ער נישט פארגעסן אז איך בין טאקע קליין, און איך דארף, איך טאקע דארף מקבל זיין פון א רב, אבער איך טאר נישט פארגעסן אז איך דארף דאס מקבל זיין, דאס, דאס, דאס דארף אנקומען אין מיר. איז שטייט אין קבלה אז די מושג פון אורות וכלים איז דאס, איז דאס באין ערוך שטארקער. וואס איז געווען אין עולם התוהו? אין עולם התוהו שטייט, ס'איז געווען כלים. אבער שטייט דער לשון איז געווען אורות מרובים וכלים מועטים, וואס הייסט כלים מועטים? געהערט דעם לשון אמאל? כלים מועטים, וואס איז דער פשט כלים מועטים? איז דער רבי האט אמאל אפגעטייטשט אין א מאמר אז דער ענין הכלי איז געווען במיעוט, עס איז נישט געווען נרגש, דאס הייסט אז, דאס הייסט צו זאגן אז דער אין עולם התוהו איז דער מציאות האט אזוי שטארק מרגיש געווען ווי ווי ער איז גארנישט, ווי אלוקות איז דער גאנצער אמת, דער אייבערשטער איז דער איינציגער אמת, דער אייבערשטער איז בלי גבול, איך בין חסד, חסד איז דאך גארנישט. דאס איז נאך א זאך, דאס איז נאך א זאך שטייט, דאס איז נאך א זאך שטייט, דאס איז אויך פארבודן מיט דעם נקודה, אבער דער מושג פון כלים מועטים, אז א נברא דערהערט, לאמיר זאגן עולם הת, א נברא דערהערט ווי אמת דער אייבערשטער איז און ווי ווייט איז ער דערפון, לויפט ער מיט א מורא'דיגע השתוקקות זיך פארבינדן מיט'ן אמת פון אלוקות, און ער פארגעסט ווער ער איז, ער וויל נישט געדענקען ווער ער איז. ער וויל נישט מרגיש זיין זיין מציאות, ער וויל אינגאנצן נתכלה ווערן אין זיין רב, דאס איז געווען אין תוהו, די מציאות, דער מציאות הכלי, דארט איז מען געווען א כלי, איז דער מציאות הכלי איז געווען, האט מרגיש געווען אזוי טיף און אזוי שטארק דער אמת פון אלוקות און ווי ווייט א מציאות איז פונעם אייבערשטן, אז ער איז געשטאנען אין א מורא'דיגע השתוקקות, אין א מורא'דיגע כליון צו מקבל זיין פון אלוקות. און ער האט געוואלט אז און דאס און ער האט געוואוסט אז דאס איז דער גאנצער אמת און איך בין נישט דער אמת האט ער געוואלט אוועקלויפן פון זיך אינגאנצן אוועקלויפן פון זיין מציאות און הערן דער אמת כפי שהוא בתכליתו ער האט נישט געוואלט בשום אופן אז דער אמת זאל דארפן נצטמצם ווערן ער וויל הערן דער אמת כמו שהוא בתכליתו עפעס פילן זיין מציאות דאס דאס איז דאך היפך האמת ער האט געוואלט אוועקלויפן פון זיך. אזא תלמיד איז איז עולם התוהו געווען, וואס טרעפט זיך דערפון איז בשעת דער תלמיד שטייט אין א מורא'דיגע השתוקקות צום רב, ברגע ווען ער שטייט נאנט צום רב, שטייט אז די כלים מועטים פון תוהו האבן מעורר געווען ביי ביי די אורות, אז און זיי שטייט, וואס איז פשט אורות מרובים? אורות מרובים הייסט אז דער אור איז געווען בהתרבות, דאס מיינט צו זאגן אז דער רב ביי אים איז געווען אזוי נוגע די טייערקייט פון דעם ענין אז ער קען דאס נישט מצמצם זיין. ער קען זיך נישט לאזן אויף צו מצמצם זיין דעם ענין, דער ענין איז אזוי טייער, אזוי אמת, ווי קען ער דאס באשרענקען, ווי קען ער דאס קלענער מאכן? איז דער אור איז געווען אזא, וואס הייסט איז געווען אורות מרובים, ס'איז געווען אזא שטארקער אור, ס'לייכט אזוי שטארק דער אמת פון אלוקות, דער אמת פון אייבערשטן, דער בלי גבול פון אייבערשטן, אז ווי קען מען דאס מצמצם זיין? ווי קען מען דאס קלענער מאכן אז א מקבל זאל, אז א וועלט זאל דאס מקבל זיין? זאל די גאנצע וועלט בטל ווערן! זאל די גאנצע מציאות נתבטל ווערן. איך האב דאך, איך האב דאך א מורא'דיגע אמת, איך וועל זיך, איך וועל דאס מצמצם זיין? דער כלי, מצד אחד איז דער כלי געווען א כלי מועטה, א כלי מועטה איז, ס'איז נישט נרגש געווארן, זיינע גדרים האט, האט ער, האט ער בכלל נישט מרגיש געווען. ער האט מרגיש געווען אז ס'איז דא א אמת גדולה ונפלאה, אז ס'איז דא אן אייבערשטער וואס ער איז בלי גבול, און איך בין א גארנישט לגבי דעם. האט ער געוואלט אוועקלויפן פון זיך, איז דער כלי געווען במיעוט. וואס האט עס מעורר געווען אין אלוקות? אויך א תנועה, דער זעלבער תנועה אין אלוקות, אז אז דער אלוקות איז, דער אמת אין אלוקות איז אזוי שטארק, ווי קען מען דאס מצמצם זיין? וואס איז געווארן מצד דעם? איז געווארן א שבירה. א שבירה הייסט אז דער אז דער אז דער וואס זאגט דער אור אין אנדערע ווערטער? דער אור זאגט אז מען קען טאקע נישט מצמצם זיין דעם אמת, א וועלט קען נישט זיין א כלי פאר דער אמת. און בשעת דער וועלט שטייט מיט א מורא'דיגע ביטול צו דער אור, דער וועלט שטייט מיט א כליון, מיט א ביטול צו דער אור, שטייט ער אין א ביטול, בשעת אבער דער וועלט קומט צוריק צו זיך כביכול, אז דער תלמיד גייט צוריק צו זיך, צו זיין מציאות, אז זיין מציאות האט גארנישט נישט געקראגן פון דער אור, איז דער תלמיד שטייט מיט א מורא'דיגע השתוקקות, און וויל הערן יעדע ווארט פון דער רב, און דער רב וועט רעדן צו אים, ער דאס וועט ערוועקן ביי דער רב, אז דער רב זאל רעדן דער ענין כמות שהוא, און דער תלמיד האט אין זיך א, מצד אחד האט דער תלמיד אין זיך א מורא'דיגע ביטול, ער האט א מורא'דיגע ביטול, אבער דאס וועט נישט העלפן, איז דער ביטול וועט העלפן אז דער רב, אז ער וועט הערן עפעס א מורא'דיגע זאך פון רב, אבער דער ענין וועט נישט וועט נישט נתקבל ווערן אין זיינע גדרים, דער ענין וועט וועט זיך נישט נתקבל ווערן ביי אים, און וואס וועט זיך טרעפן מיט אים, ברגע ער גייט אוועק פון דער רב, איז אליין האט ער גארנישט, אליין האט ער גארנישט. ביי תיקון איז אבער אנדערש, ביי תיקון איז אן אנדערע פשט, ביי תיקון איז דער אורות מועטים וכלים מרובים, ביי תיקון דערהערט דער רב אלוקות, אלוקות וואס אלוקות איז דער אמת טאקע און דאס איז בלי גבול, אבער בכדי א וועלט זאל עס נעמען דארף ער זיך ממעט זיין, מען דארף זיך לאזן מצמצם זיין, און דער דער טאטע וויל אז דער קינד זאל אנהייבן לערנען, האט ער נישט קיין ברירה נאר דארף אים זאגן אז זאלסט לערנען ווייל ווייל וועסט קריגן א גוטער א גוטער פרייז פאר דעם, וועסט לערנען וועסטו קריגן א גוטער נאמען. ס'איז שווער אז דער טאטע זאל עס זאגן, דאס איז דער אורות מועטים, ער איז זיך מצמצם בכדי אז דער תלמיד זאל נתחנך ווערן. צד אחד איז דער תלמיד האט כלים מרובים, כלים מרובים הייסט אז ער פארשטייט אז ער איז טאקע קליין, ער איז טאקע, ער איז, ער פעלט, עס פעלט אים טאקע, אבער ער ווייסט אז אויב ער וויל נתקרב ווערן צום אמת, אויב ער וויל נתקרב ווערן צום רב, מוז ער נישט פארגעסן ווער ער איז, ער מוז, ער טאר נישט פארגעסן זיינע חושים, ער טאר נישט פארגעסן זיינע כשרונות, ער מוז, ער מוז זיין לאמיר זאגן פעישענט אז ער דאס צו ביסלעכווייז מקבל זיין דעם ענין, דאס איז תיקון. דער אמת איז שטייט אין חסידות אז וואס די אלע נבראים וואס איז דא אין וועלט דומם צומח חי מדבר שטייט אז די כח וואס זיי האבן זיי האבן א מורא'דיגע כח אין זיך ביי אלע ביי אלע אלע נבראים א מענטש האט יעדע זאך בחלישות ער האט אלץ, אבער יעדע זאך וואס ער האט איז בחלישות. די ענין הגבורה וואס איז דא ביי אן אריה, אזא יעדע זאך וואס איז דא אין מין החי און מין הצומח איז דאס בהגזמה. זיי האבן א מור, יעדע זאך האט און האבן, ווי זיי האבן דאס איז מיט א מורא'דיגע ענערגיע, א מורא'דיגער כח, אן אן אן א צמצום. זיי די כח הגבורה ביי א לייב איז א מורא'דיגע כח הגבורה. יעדע זאך וואס זיי האבן האבן זיי מיט א מורא'דיגער תוקף. יעדער תכונה וואס זיי, יעדער תכונה וואס זיי האבן יע. מה שאין כן ביי א מענטש איז יעדער תכונה בחלישות. און פארוואס איז דאס? ווייל, ווייל דער אמת איז, ווי ר' יואל זאגט אלעמאל בנוגע צו עולם התוהו, זאגט זייער א שיינער, דער זעלבער דוגמא פון רב ותלמיד, אבער ער גיבט צו א ווארט, איך ווייס נישט צו עס שטייט אין חסידות דער משל, אז, אז, אז ס'איז דא למשל א רב וואס. וואס ער רעדט א ענין, עפעס א טיפער ענין כמות שהוא, ער רעדט גאר א טיפער ענין, און דער תלמיד, און ער איז עס נישט מצמצם לפי ערך דעם תלמיד, און וואס וועט טרעפן מיט דער תלמיד, איז ער א תלמיד וואס בכלל הערט נישט וואס דער רב רעדט, און האט נישט קיין שייכות מיט דעם וואס דער רב רעדט, וועט ער, וועט ער, וועט דא זיין קיין קשר פון דער ענין מיטן רב, עס וועט נישט, וועט נישט צוגיין צו אים, א תלמיד וואס הערט עפעס צו יא, עס איז דא עפעס א גרעסערע טיפקייט, וועט ער אינגאנצן נתבטל ווערן, נשתומם ווערן, ער האט עפעס מקבל געווען, אבער ער קען אליין נישט אויסקלייבן וואס ער האט געקראגן, וועט ער רעדן עפעס זאכן מבולבלדיג. איז על דרך זה, דאס הייסט בשעת דער תלמיד שטייט מיט א מורא'דיגע כליון, איז דער ביטול, דער מורא'דיגע ביטול זיינע אז ער וויל אוועקלעבן פון זיך, און ער וויל הערן דער אמת פון דער רב, דאס מאכט אים א כלי צו דער טיפער ענין וואס דער רב גייט זאגן, דער ענין כמות שהוא. דער, דער מורא'דיגע ביטול וואס איז דא אין עולם התוהו, דאס מאכט אים א כלי צו דער צו דער עיר מרובה. אבער וואס איז דער כלי צו דער עיר מרובה? זיין ביטול. אבער אין זיין ציור, אין זיינע חושים, קען דאס נישט אנקומען. און בשעת ער שטייט מיט א כליון, שטייט ער מיט א כליון, דאס איז אין עולם התוהו, וואס איז בשעת ער פארגייט אוועק פון די רב, בשעת ער גייט ער גייט אוועק פון די רב פאלט ער אוועק, פאלט ער אוועק הייסט אז ער האט עפעס א מורא'דיגע אידעע ביי זיך, אבער ער קען נישט פאנאנדערקלייבן אליין וואס ער וויל, וואס ער האט, ער קען אליין נישט נישט נישט נישט צופארען וואס וואס וואס פאר א סברא ער האט ער געקראגן, ער איז אינגאנצען בהשתוממות, על דרך זה די נבראים, דומם צומח חי וואס מיר האבן דא אין וועלט, האבן זיי א מורא'דיגער כח. אבער כביכול דער כח, זיי זענען שטום, זיי קענען נישט אליין פאנאנדערקלייבן, וואס פאר וואס פאר א כח האבן מיר דא? די גבורה פון א אריה שטייט, אבער אמת, דער גרויסע גבורה פון א אריה, צו דער צו דער רב תבואות בכח שור, דאס איז ווייל ס'לייכט אין אים אורות מרובים דתוהו. זיי האבן ביי זיך מורא'דיגע כח פון עולם התוהו, נישט לפי ערך הנבראים. פארוואס זעט זיך נישט אין דעם אן אלוקות? ווייל ס'דא אלוקות, אבער דער נברא מיט מיט דער אור אלוקי וואס ער האט, האבן נישט קיין פארבינדונג. ס'איז נישט מתאים מיט דער ציור פון דער שור, דער ציור פון דער שור איז געבליבן א שור, נאר וואדען ער האט איז עפעס א אור מרובה אין זיך, ס'איז אנגעקומען צום תלמיד, אבער בשעת דער תלמיד איז אוועקגעפאלן פון רב, האט ער ביי זיך עפעס א מורא'דיגע זאך, אבער מ'קען דאס נישט מסדר זיין וואס ער האט, ער ווייס אליין נישט וואס ער האט. וואס איז דער עבודה פון א איד, איז דער דוגמא, ר' יואל זאגט אז אז אז למשל איינער וועט ס'דא איינער וואס האט געהערט פון א מורא'דיגע רב א מורא'דיגער ענין, דערנאך וועט דער מענטש עפעס זיין אינגאנצן פארלוירן און בהשתוממות פון דעם וואס ער האט געהערט פון דער רב, דערנאך וועט צוקומען א צווייטער און ער וועט רעדן עפעס אותיות וואס האבן נישט קיין שום קשר, ער רעדט עפעס ווערטער וואס ער ווייס אליין נישט פאנאנדערקלייבן וואס ער רעדט, דערנאך וועט פארבייגיין דערביי א צווייטער איד, וואס א איד וואס איז א חכם גדול, און ער וועט עפעס דערהערן אז דאס וואס דער מענטש רעדט דא עפעס מאדנע ווערטער, ס'איז נישט גלאט מאדנע ווערטער, עפעס ליגט דא עפעס א מורא'דיגע זאך, עפעס ליגט דא א גרויסער תוכן. און ער וועט גיין צופארן די ווערטער וואס יענער רעדט, און ער וועט מסדר זיין און מגלה זיין דאס וואס דאס וואס יענער רעדט, על דרך דאס איז דער ענין פון עבודת הבירורים. איז דער דומם צומח חי וואס מיר האבן אין וועלט האבן אין זיך מורא'דיגער כח, דער מורא'דיגער כח וואס מיר זען במוחש וואס זיי האבן איז ווייל ס'ליגט אין זיי מורא'דיגע אורות, דאס וואס מיר זען דאס נישט איז ווייל די מורא'דיגע אורות וואס זיי האבן קלעפט נישט צו זייער ציור. ס'איז אן אקס מיט א מורא'דיגע כח וואס דער אקס האט. אבער דער כח מצד עצמו, דער אקס זאגט עפעס. דער אקס זאגט עפעס א מורא'דיגע זאך. דער אקס זאגט אז ס'איז דא א גרויסער אייבישטער, דאס זאגט ער. און מיר פארשטייען נישט וואס ער רעדט. א איד בשעת א איד נעמט דער אקס און שעכט אים און עסט אים לשם שמים, נעמט ער דער כח פון דער אקס און וואס נעמט וואס טוט ער מיט דער כח? מאכט ער זיין מח שטארקער און מיט דעם קען ער לערנען. מיט דעם הייבט ער אויף דעם אקס און ער און ער פארבינדט אים צוריק צו זיין מקור.

ווייל דער אור פון עולם התוהו איז דער אור פון דער רב, דער גילוי אלוקי האט זיך נישט מצמצם געווען, ס'איז אורות מרובים, ער האט זיך נישט מתאים געווען לפי ערך המקבל, און וואס איז בשעת דער נברא ווי ער איז בשורשו, וואס בשורשו, וואס מיינט בשורשו, בשורשו ווי ער שטייט אין א כליון צו דער רב, בשעת ס'לייכט דער נקודת הביטול וואס איז דא אין דער אין דער כלים דתוהו וואס איז דא אין דעם, און וואס לייכט, וואס לייכט אין די כלים, לייכט א מורא'דיגע אור, א אור כמו שהוא. בשעת אבער ס'איז אוועקגעגאנגען פון דער רב, ס'איז אראפגעפאלן אין עולם הזה, מ'איז, דער תלמיד איז אוועקגעגאנגען פון דער רב, ער איז אוועקגעגאנגען פון דעם שיעור, בשעת אין שיעור שטייט ער מיט א מורא'דיגע כליון, ער וויל הערן וואס דער מורא'דיגער אמת וואס דער רב האט צו זאגן, בשעת ער גייט אוועק און ער זוכט פאנאנדערקלייבן וואס האב איך דא געהערט, פארלירט ער זיך, ער ווייס אליין נישט וואס ער האט געהערט, ער קען דאס נישט, ס'איז נישט צוגעקומען צו זיין, דער ענין איז נישט געקומען בהתאם מיט זיינע כשרונות, פארלירט ער זיך. ווערט ער ווערט ער צובראכן, דאס איז דער נפילה, דער נפילה איז בשעת דער נברא, ס'הייסט די כלים דתוהו קומען אראפ אין עולם הזה, בשעת ס'ווערט נתבטל זייער זייער זייער מציאות זייער ציור, דער חסד וואס איז דא אין תוהו איז דער ענין החסד נישט נזדווג געווארן מיטן אור, דער אור איז נישט אנגעקומען צו דער ענין החסד, איז ווערט ווערט ווערט א א בהמה וואס האט אין זיך מצד אחד א מורא'דיגע כח, אבער ער קלייבט נישט פאנאנדער וואס ער האט. איז דער מענטש אין דעם זין בשעת דער דער דער די די די צומח חי מדבר, דאס הייסט די כלים דתוהו קומען אראפ אין עולם הזה איז דער מענטש העכער פאר זיי, ווייל דער מענטש איז א תלמיד וואס איז יא בקירוב צו די צו די רב, איז איז א מקבל וואס האט יא אריינגענומען אין זיך די רב, משא"כ די די תלמיד וואס גייט ארויס פון רב האט האט עפעס געהערט גרעסערע זאכן אבער ער האט עס נישט פאנאנדערגעקליבן. איז דער וואס האט אביסל געהערט איז העכער פאר אים, ווייל ער האט אביסל געהערט כאטשיג ער האט אביסל אריינגענומען, יענער וואס האט פארגעסן ווער ער איז און ער האט אינגאנצן געווען בביטול צום רב האט גארנישט נישט געהערט סוף כל סוף, בשעת ער גייט אוועק פון דער רב און וואס טוט זיך אין זיין אייגענער קאפ האט ער גארנישט נישט גענומען. איז דער וואס האט אביסל געהערט און אריינגענומען אין זיך איז העכער פון דער פון דער פון דער וואס האט וואס איז געשטאנען א מורא'דיגע כליון, איז דאס זאגט ער בשעת אז דער מאכל ווערט קומט אויף קומט אראפ אין עולם הזה איז דער איד העכער פון דער מאכל, דער מענטש וואס דער מענטש איז תיקון איז העכער פון דער מאכל, און ער איז מברר דער מאכל, דער מענטש דווקא קען צונויפקלייבען און פאנאנדערקלייבען וואס טוט זיך דא, א מענטש דער מענטש איז א מקבל און דער מענטש ווייס ווי צו נעמען א אור און דאס פאנאנדערקלייבען און דאס מתאים זיין צו צו די ציור המקבל. דאס טוט דער מענטש, אז דער מענטש נעמט א שטיקל עסן, ער ווייס ווי צו, וואס צו טון מיט דער עסן, ער ווייס אז אוודאי גלייך כאפן דעם אייבערשטן קען מען נישט, מען דארף עסן לשם שמים, און מען דארף צוביסלעך עסן, דערנאך לערנען א שטיקל גמרא, צוביסלעך קען מען זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן, מיר דארפן עסן דעם שטיקל פלייש, און דאס, מיט דעם וועט ווערן שטארקער מיין קאפ, שטארקער מיין הארץ, און צוביסלעך פארבינדן זיך מיט'ן אייבערשטן. דער מענטש, דורך אזא זאך, דורך כלים דתיקון, מיט דעם קען מען צוריק מתקן זיין, צוריק מעלה זיין די כלים דתוהו. איז דער תלמיד וואס האט א מורא'דיגע כליון קען אויסלערנען דער תלמיד וואס האט נישט די מורא'דיגע כליון, ער קען אים זאגן וואס פאר ס'א מורא'דיגע טייערע זאך וואס דער רב האט צו זאגן, ווי קענסטו שטייען אזוי קאלטבלוטיגערהייט און מקבל זיין אזוי אין דיינע אין דיינע כלים דו דו זעסט נישט אז דער רב זאגט א מורא'דיגע זאך, דאס קען אים געבן די יענער תלמיד, און דער צווייטער תלמיד קומט צו אים און זאגט נאכן שיעור זאגט ער אים אז דו האסט דו האסט זיך אינגאנצן פארלוירן, דו האסט אין זיך האסטו גארנישט נישט אריינגענומען, איך וועל דיר אויסלערנען ווי אז דאס אז דו זאלסט זיך קענען קענען פארפאסן זיך מיטן אור אז דו זאלסט קענען נתחנך ווערן, איז דאס טוט דער איד מיט די מאכלים גשמיים, האדם כנס קדם שהמאכל מתברר על ידי האדם, אבל בשרשו למעלה איז דער מאכל העכער אין עולם התוהו לפני מלך מלך בני ישראל, אלא שאחר כך וימלך וימת, בשעת די כלים דתוהו זיי נתרחק פון דער ערד, און ווערט וימת, וימת וימלוך, אך מכל מקום, אה, דער אלטער רבי זאגט דא, אז נראה ששרשו יותר גבוה מאדם שהמאכל מחיה את האדם, והאדם הוא מקבל החיות מן המאכל, לפי שהוא בבחינת אחור למעשה בראשית. אין דער נקודה אליין וואס דער מענטש איז קודם, פון דעם ווייס איך אז דער מענטש איז אחור אויכעט. איז, דער מענטש איז קודם, ווייל סוף כל סוף ער איז דער וואס איז מברר דעם מאכל. אבער מיט דעם וואס ער מברר דעם מאכל, איז נישט נאר לצורך המאכל, מיט דעם ווערט דער מענטש אויכעט, מיט דעם לעבט ער. עד כדי כך, ס'איז א פלא'דיגע זאך, דער מענטש איז דאך דער בכיר הנבראים, דער העכסטער נברא, מענטש איז דער, פאר דעם, פאר אים איז אלץ באשאפען, כל העולם נברא לצוות לזה, דאס איז מצד אחד, מצד שני איז אן עסן קען דער מענטש, א מענטש וועט נישט עקזיסטירן, דער גרויסער מענטש, אן עסן, אן צומח און חי, קען ער נישט עקזיסטירן, איז זעט מען אז דער גאנצער קיום פון דער מענטש איז תלוי אויף א זאך וואס איז נידעריגער פאר אים. און דער אריז"ל איז נאך מוסיף, וואס איז, פארוואס דארף דער מענטש אנקומען טאקע צו עסן? ווייל ווייל ס'איז דא א ניצוץ אלוקי אין דעם עסן. ס'איז דאס וואס דער מענטש דארף אנקומען צום עסן איז ווייל זיי זענען העכער פאר אים. ס'איז דא עפעס א זאך אין דער עסן וואס דער מענטש אליין, דער אלוקות וואס איז דא אין מענטש האט עס נישט. איז מיט דעם אליין וואס דער מענטש דארף אנקומען צו עסן, איז דאס דערפאר ווייל דער מענטש, ווייל די, ווייל די, ווייל דעם, ווייל צומח און חי איז העכער. ס'איז דאס וואס דער מענטש איז נישט נאר וואס דער מענטש גייט פארנאנדערקלייבן און גייט מסדר זיין מברר זיין תוהו מיט מיט דעם ווערט ער אויפגעהויבן ס'איז אן אנדערע און עד כדי כך אז זיין גאנצע קיום איז מצד דעם וואס מיינט דאס אין אנדערע ווערטער א תלמיד דער תלמיד אמאל דארף וויסן זיין הערן פון א צווייטער זאלסט וויסן אז דיין רב האט א מורא'דיגע אמת און דו כאפסט גארנישט וואס דו הערסט פון אים. דו מיינסט אז דו נעמסט אלץ און ביסט מקבל מיט דיינע כלים, זאלסט וויסן אז דער רב איז אסאך ווייטער פאר דיר. אז דער תלמיד וועט עס נישט הערן, קען ער אמאל ווערן איז תלמיד איכות. צוביסלעך ער הערט פון רב, דערנאך הערט ער און פארשטייט און ער איז צופרידן, קען ער אוועקגיין אמאל. בשעת ער האט נאך גארנישט נישט געהאט פון רב האט ער מרגיש געווען אז ער איז אז ער אז ער דארף ווערן א מקבל. בשעת ער האט עפעס געהערט אפאר שיעורים פון רב, ווערט ער צופרידן און ער מיינט אז ער קען שוין אליין לערנען. אמאל איז דער צווייטער תלמיד וואס וואס שטייט אין א מורא'דיגע ביטול און כליון צום רב, און ער זעט דער אמת פון רב מיט דער שטארקייט פון דער רב'ס אמת, און ער פילט זיין נידעריגקייט זייער שטארק, קען ער האלטן יענעם תלמיד אז ער זאל בלייבן א מקבל. ווער וועט האלטן א תלמיד זאל בלייבן א מקבל אז ער ווייזט אים אן, זאלסט וויסן זיין אז דו נעמסט א זאך אזוי צמצומ'דיג, דער רב איז דאך אסאך שטארקער פאר דיר. אה דער ער זעט דער מענטש אין עולם הזה, איז דער מענטש איז בחינת תיקון, ער האט זיינע כלים מיט זיינע חושים און ער דינט דעם אייבערשטן מסודר, און ער נעמט אלץ אריין אין א פנימיות און ער גייט בסדר מסודר, אבער אמאל קען ער מיינען אז ס'גוט איז ווי ער גייט בסדר מיט פאמעלעכקייט איז גוט, ער נעמט אלץ אריין, ער דאווענט נארמאל און ער לערנט נארמאל, די כלים דתוהו, ס'איז די צומח און חי ווייזן דער מענטש אז דער ענין איז אסאך טיפער ווי דו מיינסט, ס'איז אסאך שטארקער ווי דו מיינסט, ס'איז א מורא'דיגער כח אלוקי דא. דו ביסט צו, אמאל דארף מען דארף מען דאס דערמאנען דעם מענטש אויכעט, אז נישט קען ער אמאל ווערן אויס מקבל, איז דער גאנצער קיום פון דער מענטש תלוי אין עס, אן דעם וועט דער מענטש ווערן אויס מענטש, פארוואס? ווייל דער גאנצער קיום פון תיקון איז תוהו, תיקון דארף געדענקען אז עס איז דא עולם התוהו, אז תיקון וועט עס נישט געדענקען וועט וועט וועט נישט טויגן, וועט ער ווערן אויס תיקון, די גאנצע זאך מיט תיקון איז וואס ער איז א כלי מקבל זיין פון רב, אבער ער איז מקבל בהתיישבות, מקבל זיין בהתיישבות אמאל, וואס איז בהתיישבות? אז מען קען נישט, ס'קען נישט לייכטן אזוי פיל ווי שטארק און ווי אמת'דיג און ווי הויך דער רב איז, ער דארף געדענקען ווער ער איז, דאס דארף ער געדענקען, און נעמען דער ענין בצמצום, מתאים לויט זיינע גדרים, אז מען נעמט מתאים לויט זיינע גדרים, קען מען אמאל פארגעסן ווי טיף דער רב איז דערין, און אלוקות איז דאס מורא'דיג שטארק, דער אייבערשטער איז דאך בלי גבול, און א מענטש, מען מאנט טאקע פון א מענטש ער דארף גיין מסודר מסודר, שניהם ארבעה שנכנסו לפרדס הציץ ונפגע, ער וועט ער וועט נעמען די בלי גבול פון אלוקות וועט ער וועט ער פארלוירן גיין, דארף ער גיין מסודר מסודר טאקע און מן הקל אל הכבד דארף מען מחנך זיין פריער מיט א צוקערלע אוודאי דארף זיין אזוי אבער מען טאר נישט פארגעסן אמאל דארף מען דארף מען שטארק דערמאנען מיט א שטארקייט אז דער צוקערלע איז גארנישט אמאל דארף מען שרייען צוקערלע איז גארנישט ווי קען טאקע האבן א צוקערלע א קינד ווי קען דאס אזוי מצמצם זיין? אמאל דארף עס דער תלמיד הערן, דארף עס תיקון הערן, און אז ער וועט עס נישט הערן קען ער אמאל ווערן, קען זיין גאנצע קבלה ווערן שוואך, ווייל ער מיינט אז זיין צמצום אט דאס איז דאס. ער הערט דעם רב און ער פארשטייט אים און עס איז אלץ בסדר. ער דארף געדענקען אז דער רב איז אסאך טיפער ווי וואס דו מיינסט. איז דערפאר דער גאנצער קיום פון א מענטש תלוי אויף עסן. דער גאנצער קיום פון תיקון איז תלוי. רב נריה ששרשו גבוה מהאדם שהרי המאכל הוא המחיה את האדם והאדם הוא מקבל החיות מן המאכל לפי שהוא בבחינת אחור למעשה בראשית. אוי, דאס איז אלץ וואכעדיג, דער גאנצער מעשה פארוואס עסט א מענטש ביום החול, דאס אוודאי דאס מברר דער מאכל און מיט דעם לעבט ער. מיט וואס לעבט א מענטש איז דאס? מיט א מענטש, א מענטש לעבט דערפון, מיט וואס דאווענט ער, מיט וואס לערנט ער, וואס גיט אים חיזוק אז ער עסט? וואס הייסט אז ער עסט? ער איז די כלים די נבראים דא אין וועלט בשעת ער ער נעמט די נבראים דא אין וועלט און ער איז מגלה וואס באמת טוט זיך דא פארוואס וואס טוט זיך דא מיט די טאוו פארוואס איז ער נתבלבל געווארן ווייל ער דערהערט ווי טיף די רב איז מיט דעם קען ער דאווענען און לערנען דאס איז בימות החול שבת איז נאך העכער שבת איז אן אנדערע זאך וואס איז שבת? ובשבת שהוא זמן עליית העולמות מתעלה המאכל כמו שהוא בשורשו

נישט ווי די תלמיד גייט אוועק פון די רב'ס שיעור און ווי ער געדענקט ווער ער איז, ווען זיינע חושים קומען ארויס בהתגלות, וואס יעמאלט פארלירט ער זיך, דער תלמיד וואס האט נישט געארבעט אויף צו אריינברענגען אין זיך, יעמאלט פארלירט ער זיך, אבער בשעת ער שטייט מיט א ביטול צום רב, בשעת דער תלמיד האט דאך א מעלה אין זיך, וואס איז זיין מעלה? וואס ער האט א מורא'דיגע ביטול און א השתוקקות צום רב, ער האט א מורא'דיגע כליון צום רב, בשעת דאס דער נקודה לייכט, וואס דאס לייכט לייכט שבת לייכט, ווי דער וועלט שטייט מיט א ביטול און א כליון צו עולם התוהו, צו צו דער אור, וואס יעמאלט וואס לייכט אין דעם תלמיד דער רב כמות שהיא. דאס איז דער חילוק פון פון חול מיט שבת, חול איז דער וועלט, איז דער תלמיד דער תלמיד גייט אוועק פון רב, וואס יעמאלט איז א שבירה, יעמאלט איז דא א בלבול און מען דארף פארנאנדערקלייבן די בלבול, איז אפילו בשעת דער צווייטער תלמיד וועט פארנאנדער קלייבן פון די ווערטער וואס דער תלמיד מבולבל רעדט און וועט הערן עפעס א מורא'דיגע אור, איז דאס אלץ ווי דער ענין איז נמשך געווארן צו צו דער תלמיד, און ווי ער שטייט אוועק פון דער רב. שבת איז ווי דער תלמיד שטייט מיט א ביטול און א כליון צום רב, וואס יעמאלט לאכט לייכט דער אור פון תוהו כמות שהיא אין די כלים דתוהו.

נאר מען עסט בכדי צו דאווענען, גיט דעם כח צו דאווענען, דאווענען איז הייליג, עסן אליין איז נישט הייליג, מען עסט כדי צו האבן כח דאווענען, וואס טוט זיך שבת מיט דעם עסן, אז מען עסט שבת איז מען מקיים א מצוה, א מצוה איז אסאך העכער פון א מענטש, מצוה איז דער אייבערשטער'ס רצון, אז מען עסט שבת ווערט א מענטש פארבונדען מיט א זאך וואס איז אסאך העכער פאר אים. באמת יעדער אז מען טוט א מצוה, מיר זענען רגיל מען טוט, א מצוה איז א הייליגע זאך, מען טוט א מצוה, מען נעמט א אתרוג, מען נעמט א לולב, מען דאווענט, מען לערנט, ס'איז עניינים וואס זענען לכתחילה הייליג, דא עסט מען און מען האט געשמאק פון דעם עסן, אבער וואס טוט זיך מיט דעם? מען ווערט פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, מקיים זיין א מצוה העכער פון אורות דתוהו, ס'איז מקיים זיין א מצוה. א איד וואס איז מרגיש די קדושה וואס טוט זיך אפ בשעת מען עסט שבת, ווייס ער אז, פילט ער, אז שבת ווערט נמשך, אורות דתוהו אליין ווערט נמשך אין וועלט, דורך, ס'איז דא א צמצום, אוודאי איז דא א צמצום, ווי דער אלטער רבי זאגט שפעטער, אבער דאס איז דער חילוק מהותי פון שבת, בימות החול האט דער איד נאר, דער אורות דתוהו נאר וויפיל אין איז נמשך געווארן דא אין וועלט, וויפיל איז געפאלן כביכול דא אין וועלט, וויפיל איז געפאלן מיט שבירת הכלים. וויפיל ער קען פארנאנדערקלייבן פון די פון די נישט מסודר'דיגע ווערטער וואס די וועלט זאגט. דאס דאס דאס איז אויך אסאך, ס'איז העכער פון דעם וואס וויפיל וויפיל ער קען אליין נעמען, אבער ס'דא א צמצום, ס'איז נישט ס'דא ס'איז דא א הגבלה. שבת, בשעת א איד עסט שבת ווערט נתגלה צו אים אורות דתוהו ווי זיי לייכטן לכתחילה אין די כלים. שבת א איד א איד האט א נשמה יתירה קען ער נעמען קען ער נעמען אורות דתוהו. דער אלטער רבי זאגט שפעטער אז סוף כל סוף בזמן הגלות איז דאס אות כפילה וקלישה דאס דאס פירט ער אויס בזמן בזמן ווען משיח וועט קומען וועט לייכטן דער אורות דתוהו ווי ער איז בזמן הגלות איז טאקע קומט א העכערע אינגאנצן א העכערע אור אבער ס'קומט דורך אות כפילה וקלישה ס'קומט דורך א צמצום דאס רעדט ער שפעטער יגלה לן טעמי די אות די שם די וואס וואס פאר א אור עס ווערט נתגלה דורך די לחמים פון שבת דער אור פון די לחם אליין, דער אורות דתוהו, דער אמת'ער לחם ווערט נתגלה שבת, דער אורות דתוהו, און דאס איז דער לחם, אבער וויבאלד אז מיר זענען פארט בזמן הגלות, מיר זענען פארט תיקון, און מיר האבן נאך נישט קיין כלים צו דער אורות דתוהו כפי שהם, קומען זיי דורך א צמצום, פון אות כפילה וקלישה, דאס רעדט ער צום סוף, און לעתיד יגלה לן טעמי, מען זאל טאקע זען אורות דתוהו כפי שהם ממש.

דאס וואס איז געטראפן אין תוהו? דער אור זאגט, וואס איז ערש מרומים? פארוואס איז געווארן די שבירה? דער אור האט צובראכן דעם כלי. דער אור, וויבאלד דער כלי איז געווען אויף א מורא'דיגע כיליון, האט ער מעורר געווען ביים רב, האט ער דער נקודה אין רב, אז ווי קען איך דיר מצמצם זיין אזא חשוב'ע זאך ווי אלוקות? ווי קען איך דאס קלענער מאכן? ווי קען איך מצמצם זיין דעם אמת פון אלוקות? און בשעת ווערט נתגלה דער אמת פון אלוקות כמו שהוא, וואס זאגט אלוקות? אז די וועלט איז צו קליין פאר מיר. צוברעכט ער א וועלט. וואס זאגט ער עס איז אז דו ביסט בביטול קענסטו מיר נעמען, אבער דיין מציאות, דיין מציאות קען מען נישט נעמען, דיין מציאות איז צו קליין, און וואס איז נברא באמת די גשמיות'דיגע וועלט, די דומם צומח חי, האבן אין זיך צוויי קצוות הופכים, מצד אחד האבן זיי א שטארקע שדרה, א שטארקע ביטול, מיר זעען דאס נישט דערביי, האבן א שטארקע ביטול, די צומח גייט נאכן מענטשן, ס'איז איין רועה ער נעמט א א טויזנט שעפסעלעך און זיי קענען טון גארנישט צו אים, דער צומח און חי האבן בעצם א ביטול. א סוס, זיי האבן בעצם א ביטול צו א מענטשן, האבן א מורא'דיגע ביטול, מצד שני האבן זיי א זייער א שטארקע כח, האבן זיי א מורא'דיגע הגשמה אויכעט, זיי האבן נישט קיין שום תוכן אין זיך, וואס וואס מיינט דאס? זיי האבן א שטארקע כח ווייל זיי האבן א שטארקע ביטול, אבער אבער ס'איז נישט מתאים צו זייערע גדרים, צו זייער ציור. דהיינו א תלמיד האט זייער א קליינער קאפ, זייער קליינע חושים מיט כשרונות, אבער ער שטייט מיט א מורא'דיגע ביטול צום רב, דאס וועט אים נישט העלפן אז זיינע כלים זאל ווערן איידעלער, ער שטייט מיט א מורא'דיגע ביטול צום רב, גאר א שטארקן ביטול צום רב, אבער זיין קאפ וועט נישט איידל ווערן דערפון. דער תכונת הביטול מיט דער מציאות, מיט דער כשרונות וואס ער האט, איז לאו דווקא מתאים אלעמאל. און וואס טרעפט זיך יעמאלט? מצד דער ביטול הערט ער וואס דער רב זאגט, אבער אין זיינע כלים ווערט עס נישט נתקבל, ווערט א בלבול. ווערט ער נתבלבל, הערט ער עפעס, און ער קען נישט פאנאנדערקלייבן וואס ער הערט, דאס איז אונזער וועלט. אבער אין עולם התוהו לייכט נאר דער נקודת הביטול פון דער כלי, עס לייכט בכלל נישט דעם ציור דארטן, דארטן לייכט נאר נקודת הביטול פון דער כלי, און דאס ווערט נמשך שבת. וזהו ענין צדיק אוכל לשובע נפשו, כי יש ב' אכילות, דאס זאגט ס'דא בכלל איז דא צוויי מידות, בכלל איז דאס שבת מיט מיט דער וואך, אבער בפרטיות איז ביי א צדיק ס'דא א חילוק פון אכילה פון א צדיק, אויך אויך נישט אויף שבת, און ס'איז דא אכילה פון פון פון נישט קיין צדיק, והב' ובטן רשעים תחסר, כי יש ב' אכילות הא' לשובע נפשו והב' ובטן רשעים תחסר, סאיז דא א דרגה פון א איד וואס קען אלעמאל בשעת ער עסט קען ער אלעמאל מרגיש זיין א המשכה פון אורות דתוהו, אפילו נישט אויף שבת, און דערנאך איז דא בטן רשעים תחסר, אז דער עיקר עסן איז אויף צו פאנאנדערקלייבן און צו מברר זיין דער מאכל אליין. איז צדיק אוכל לשובע נפשו איז א חיות נפש הבא מלמעלה, דאס איז אזא חיות נפש אז דער נפש אליין קען נישט צוקומען צו דעם, ס'איז א המשכה מלמעלה. ובטן רשעים כולי היינו כי רשעים הם החיצונים, ועל ידי אכילה מבררים מהם חיל בלע ויקיאנו, כי בכל מאכל יש, דאס הייסט, וואס איז געטראפן? ס'איז דא מצד אחד אין וועלט א מוראדיגער אור אלוקי, מצד שני וואו געפינט זיך דער אור אלוקי? אין א נברא, אין א כלי וואס דער ציור פון דער כלי האט קיין שייכות נישט מיטן אור וואס ער האט, דער ציור זיין האט נישט קיין שייכות מיט דערפון, דארף מען מבטל זיין די קליפה, די ישות, דאס הייסט דער ציור פון דער כלי וואס איז נישט מתאים מיט דעם אור, און ארויסנעמען דעם אור, מקבל זיין דעם אור. ועל ידי אכילה מבררים מהם חיל בלע ויקיאנו, מ'נעמט ארויס דעם חיל, דער אלוקות וואס איז דארטן דא, וואס דער רשע האט בולע געווען און מ'נעמט עס ארויס. כי בכל מאכל יש תאווה. שהוא שרש הקליפה, ועל ידי שניחא בגוף האדם נעשה ממנו דם ונשתכלל הלב ומח, מתהפך לטוב בקדושה על ידי חיזוק הלב והמח בעבודת הוויה. ועל ידי זה לקח ממנו החיות שבזה לעומת זה, וזהו ובטן רשעים תחסר, שנחסר החיות שבו, ומבטנו יורישנו קל. ס'איז אלץ מען נעמט אוועק דער חיות אלוקי פון א נברא וואס וואס איז א עירוב כביכול פון ישות, פון זיין מציאות מיט א אור אלוקי, מען נעמט אוועק די ישות און מען ברענגט ארויס די אור אלוקי. אויב אין חילול שבת חילול שבת נכנס בירור לי' ספעטער אין שם טכסה אויב חילול שבת צום אבל חילול שבת שבת ים שכם למעלה לסייב הנפש מאחר שמייכל כמו שוב שורשי למעלה קודם שם שבת כלום שאין בי בירור דארט דארף נישט מבאר זיין דאס איז בשליטה ביטול מוחלט אויב מיש קוסה בזער פארי שבת חמלי קאמר שמה שנאסים למעלה שטייט אין שטייט אין פוסק שטייט

שמה שנעשה מלמטה למעלה, ס'איז פשט אז דער נברא איז מלמטה, ער געפינט זיך ווייט פון דער, ער איז זיין מציאות, ער איז אין זיין ציור, ער איז אין זיין מציאות, איז דארט אין שייכות דארף מען מברר זיין על ידי בירור, מען דארף עס אויפהייבן על ידי בירור, כמו במאכל יש בו פרש שהוא פסולת. איז דא עפעס א חלק פון דער תלמיד, דער ציור זיינער וואס מען דארף מבטל זיין, א הגשמה וואס מען דארף מבטל זיין. נאר דער מובחר שולח ללב ולמח והפסולת יורד למטה בקרביים ובני מעיים וכו' וזהו הבירור איז דאס אלץ שייך צו וואך אבל בשבת שהוא נעשה מלמעלה למטה איז דארטן לייכט דער ענין נישט דארטן לייכט קומט נישט דאס דארטן נישט די מציאות הנברא דארטן לייכט דער אור ווי ער איז מלמעלה איז אין בו פסולת כלל. כי הפסולת הוא מעץ הדעת טוב ורע ולמטה נעשה טוב ורע בכל הבחינות על ידי אכילת אדם ראשון מעץ הדעת טוב ורע, בפרטיות זאגט דער אלטער רבי אז די תערובת טוב ורע איז דאס ס'איז דער המשכה אין וועלט פון תוהו איז דאס געווען דורך עץ הדעת טוב ורע, אז ס'וואלט אן עץ הדעת טוב ורע וואלט נישט געווען קיין תערובת פון טוב ורע, ס'וואלט געווען עפעס ס'וואלט געווען וואלט געקענט זיין טוב אליין מיט רע אליין, דערפאר איז געווארן א תערובת אין טוב ורע דאס איז עץ הדעת. על ידי חטא אדם הראשון, וואס דאס איז געווארן על ידי חטא אדם הראשון אין עץ הדעת טוב ורע, וגם בכל אדם יש תערובות טוב ורע כו', רק שאינו שווה בכל בכל נפש, יש שטוב שלו מרובה, וכן יש שטוב שלו יהיה בבחינת זו כו', דאס איז אלץ בימי החול איז דארף מען מברר זיין די וועלט, ווי די וועלט שטייט אין זיין מציאות, ווי די וועלט שטייט אין, בשעת די וועלט שטייט אין זיין מציאות איז דא דער חלק הרע וואס איז דא אין וועלט, און איז דא דער חלק הטוב, און דער חלק הטוב איז מעורב מיט דעם רע. איז מעורב הייסט אז ס'איז צומישט, וואו ס'איז דא טוב איז דא רע, און וואו ס'איז דא דער אור אלוקי איז דא די הגשמה, ס'איז נישט מפורד, מ'דארף עס ערשט גיין מברר זיין, מ'דארף עס ערשט גיין אנטדעקן וואו איז די נקודת הטוב און וואו איז די נקודת הרע, און ס'איז דא אמאל, ס'איז דא פארשידענע סארטן אין דעם טוב, דאס איז אלץ ווי דער ענין ווערט נתקבל אין דעם תלמיד, ווי דער תלמיד שטייט ווייטער פון דער רב, דארטן איז דא א בלבול. מה שאין כן שבת וואס אז איז א גילוי הוי' למעלה מעץ הדעת ולא יגורך רע כלל, שבת איז לכתחילה נישטא דער למטה, ס'איז נישטא דער מציאות הנברא, ס'איז דא נאר ווי דער נברא איז מצד דעם למעלה, ס'איז ווי דער כלי שטייט מיט א כליון צו דער אור. אה, רק ביום טוב כתיב פרש חגיכם, און וואס איז יום טוב? באמת איז יום טוב אויכעט א זמן וואס דער וועלט שטייט אין א עליה, א מענטש שטייט העכער יום טוב.

ואינו אסור רק קצירה וזריעה וחרישה. ולפי שהותרו קצת מלאכות באוכל נפש יש בו בירור ושייך פסולת והתיקון הוא למחדי למסכני. איך וועל זאגן בקיצור וואס דער אלטער רבי זאגט דא בנוגע צו שמחה, אז די יום טוב דורך שמחה ווערט איז וואס וואס איז די פשט וואס איז די פשט אין יום טוב? יום טוב איז מצד אחד איז דא דער איז דער וועלט שטייט אין א התעלות, דער וועלט שטייט אין א כליון, ווי דער וועלט שטייט אין א עליה, ווי דער וועלט שטייט אין א מקבל זיין פון רב, אבער מצד מצד שני איז נרגש נאך אז ס'איז דא אז ער האט זיין שכל אויך. איז יום טוב איז א ממוצע מיט וואכעדיג מיט שבת, שבת איז ווי דער תלמיד שטייט אליין, ער האט פארגעסן זיין ביטול מיט כליון, ער איז צוגעקומען צו זיך, צו זיין מציאות, יעמאלט איז ער איז ער איז ער פארמישט. שבת שטייט דער תלמיד מיט א כליון צום רב, יום טוב מצד אחד איז דא דער ביטול פון דער תלמיד צום רב, א זייער א שטארקער ביטול, אבער אבער ס'איז דא דער דיין מציאות, זיין זיין מציאות מיט זיין זיינע קשיות איז נרגש, און בשעת זיין מציאות איז נרגש, דערוועקט עס נישט לכתחילה נישט ביי דעם רב אז ער זאל משפיע זיין, הגם אז דער תלמיד האט אין זיך א שטארקער ביטול, אבער בשעת דער רב זעט אז דער תלמיד האט א קליינער קאפ, קען ער נישט געבן דעם, וויל ער נישט. האט איז דאס נישט מעורר ביי אים מגלה זיין דער אמת ווי ער איז, וויל ער מצמצם זיין יום טוב, בשעת א איד שטייט מיט א שמחה און ער אליין שמחה איז פורץ גדר ער שטייט העכער פון זיינע גדרים, איז דאס מעורר ביים רב אז הגם אז דער תלמיד איז עפעס א קליינער פאר אים וועט ער וועט ער מגלה זיין דער אמת כמות שהיא, אבער כדי דאס צו אויפטון יום טוב דארף מען אנקומען צו שמחה דווקא ווייל דער וועלט איז דער כליון מיט דער ביטול נישט בשלימות, במילא ווייל ס'איז דאס נישט מעורר ביי דעם רב מגלה זיין די אורות התורה כמו שהם, דורך שמחה פעלט עס ביים רב אז ער זאל ממשיך זיין הגם אז דאס איז נישט מתאים לפי גדרי התלמיד.